בעזרת השם יתברך, מסכת נדרים דף י ד, מ'הייבן אן דף י ג עמוד ב', ביי די נייע פרק ביי די משנה, זאגט די הייליגע משנה, ואלו מותרין, פשט ביז יעצט האבן מיר געזען אין די משניות כל מיני דוגמאות, כל מיני לשונות, פון נדרים וואס זענען גוטע נדרים וואס זענען חל, מען האט געזען נדרים, ידות נדרים, כינויי נדרים און אזוי ווייטער, נאר וואס? אונז האמיר שוין אויסגערעדט, און מען האט געזען כמה פעמים שוין, אז טאמער א מענטש איז מתפיס א נדר, דארף מען עס מתפיס זיין אין א דבר הנדור, נישט אין קיין דבר האסור, טאמער מען איז מתפיס א נדר אין א דבר האסור, איז די נדר נישט חל. איז גייען מיר זען דא טאקע אין די משנה, די משנה גייט דא יעצט אנהייבן אויסצורעכענען ואלו מותרין, כל מיני נדרים וואס זענען מותר וואס זענען נישט חל, און די דוגמאות וואס מען גייט זען דא אין די משנה איז כל מיני דוגמאות פון נדרים וואס מען האט מתפיס געווען אין א דבר האסור נישט אין א דבר הנדור, און דערפאר טאקע איז דער נדר נישט חל, איז לאמיר זען זאגט די משנה ואלו מותרין, די ערשטע דוגמא ברענגט די משנה א פשוטע דוגמא חולין שאוכל לך, טאמער איינער זאגט פארן חבר חולין שאוכל לך אז וואס כ'עס פון דיר זאל זיין ווי חולין, איז פארשטייט זיך דער נדר איז נישט חל, פארוואס ווייל פשוט ער האט דאך נישט געזאגט דא קיין לשון נדר, האט סך הכל געזאגט אז דאס כ'עס פון דיר זאל זיין ווי חולין איז אוודאי אוודאי איז נישט דא דא קיין נדר איי וואס די חידוש וועלן מיר זעהן שוין די גמרא די גמרא עט אויסשמועסן די גמרא עט וועלן זאגן איין אופן אבער טאק טאקע למעשה למסקנה עט בלייבן די גמרא אז עס איז נישט דא דא קיין שום חידוש נאר דרך אגב אלס די אנדערע לשונות וואס מען גייט דא זעהן אין די משנה האט שוין די משנה אויך אריינגעריקט דעם לשון חולין שאוכל לך די פשוטע ציור על כל פנים, זאגט יעצט די משנה נאך דוגמאות פון לשונות פון נדרים וואס זענען נישט חל, איז די ערשטע דוגמא ברענגט די משנה כבשר חזיר, טאמער איינער זאגט פארן חבר כבשר חזיר שאוכל לך, אז דאס וואס איך עס פון דיר זאל זיין אסור אויף מיר אזוי ווי בשר חזיר, איז די נדר נישט חל, פארוואס? ווייל חזיר פלייש איז נישט קיין דבר הנדור, די סיבה וואס מען טאר נישט עסן חזיר איז נישט ווייל ס'דא א נדר אויף דעם, נאר ווייל די תורה לאזט נישט, איז עס א דבר האסור, און אזוי ווי מ'האט געשמועסט אז ווען מ'איז מתפיס א נדר אין א דבר האסור איז דער נדר נישט חל, מ'עט זעהן טאקע אין די גמרא פון ווי מ'לערנט עס ארויס. ווייטער, נאך א דוגמא זאגט די משנה, כעבודת כוכבים, טאמער איינער זאגט פארן חבר אז כעבודת כוכבים שאוכל לך דאס כ'עס פון דיר זאל זיין אסור אויף מיר ווי עבודה זרה, איז אויך דא דער נדר נישט חל, ווייל ס'איז א דבר האסור, ס'איז נישט קיין דבר הנדור. איי פארוואס דארף די משנה ברענגען דא נאך דוגמאות, איז ווי דער רן רעדט אויס, ווייל ס'איז דא דא א חידוש, ווייל עבודה זרה, נישט נאר ס'איז אסור באכילה, אזוי ווי חזיר, ס'איז אויך אסור בהנאה. ס'איז נאך הארבער, מילא דא וואלט אפשר געווען א הוה אמינא אז מ'קען יא מתפיס זיין א נדר, דא זאגט די משנה אז ס'איז נישט אזוי, נאך א דוגמא זאגט די משנה, כעורות לבובין, עורות לבובין איז טייטש ווי דער רן זאגט, אמאל איז געווען א די גוים וואס האבן געדינט עבודה זרה, איז איינע פון די וועגן וואס מ'האט געדינט עבודה זרה איז מ'האט גענומען א בהמה, מ'האט געמאכט א לאך אין די בויך, לעבעדיגערהייט, מ'האט ארויס געשלעפט די הארץ, אזוי בשעת די הארץ האט געקלאפט האט מען עס געגעבן א שלעפ ארויס, און מ'האט עס מקריב געווען פאר עבודה זרה, איז דאס ווערט גערופן תקרובת עבודה זרה, און די גאנצע בהמה וואס מען האט גענוצט, מען האט ארויסגעפליקט די הארץ, די גאנצע בהמה האט א דין פון תקרובת עבודה זרה, וואס אין א געוויסע זינען איז תקרובת עבודה זרה נאך הארבער פון עבודה זרה אליין, ווייל עבודה זרה, טאמער דער באלעבאס דער גוי האט עס מבטל געווען, איז עס בטל, עס ווערט אויס אסור בהנאה, מה שאין כן תקרובת עבודה זרה בלייבט אלעמאל אסור בהנאה, איז דאס דער חידוש פון די משנה, אז טאמער איינער זאגט פאר זיין חבר כעורות לבובין שאוכל לך, וואס אזא מין הארבע זאך די עורות לבובין, פון דעסט וועגן, היות וואס איז נישט קיין דבר הנדור, איז די נדר נישט חל, די זעלבע זאך, זאגט די משנה, כנבילות וטריפות. טאמער איינער זאגט פארן חבר, כנבילות שאוכל לך, אדער כטריפות שאוכל לך, איז אויך דא דער נדר נישט חל, ווייל ס'איז נישט קיין דבר הנדור, ס'איז א דבר האסור. איי דא וואס די חידוש? איז ווי דער רן זאגט, נבילות איז די חידוש, ווייל נבילות איז מטמא, ממילא אפשר וואלט געווען א הווא אמינא צו זאגן אז מען קען מתפיס זיין אין דעם א נדר, דאס איז די חידוש אז ס'איז נישט אזוי. טריפות איז טאקע נישט קיין חידוש נאר נבילות און טריפות גייט אלעמאל צוזאמען, ס'איז אזא פאר, רעכנט עס אויס די משנה צוזאמען. די זעלבע זאך זאגט די משנה נאך א דוגמא. כשקצים ורמשים, שקצים, דאס איז די שמונה שרצים וואס זענען אויך מטמא, און זיי האבן א חומרא נאך מער ווי נבילות ווייל נבילות איז נאר מטמא בכזית בכביצה, שקצים איז מטמא בכעדשה, און ממילא שקצים די שמונה שרצים טאמער איינער איז מתפיס א נדר אין שקצים איז אויך נישט חל ווייל ס'איז נישט קיין דבר הנדור, און רמשים רמשים דאס איז סתם קריכעדיגע מוראשקעס מיט ווערים וואס מ'טאר נישט עסן, וואס אויך דרך אגב ווען מ'זאגט שקצים רעכנט שוין די משנה אויך אויס רמשים אז די נדר איז נישט חל ווייל ס'איז נישט קיין דבר הנדור. ווייטער זאגט די משנה, נאך דוגמאות וואס דאס האט מען שוין געזען, כחלת אהרן וכתרומתו, טאמער איינער זאגט פארן חבר, כחלת אהרן שאוכל לך, אדער כתרומת אהרן שאוכל לך, ווי חלה און ווי תרומה, איז אויך דא דער נדר נישט חל, ווייל חלה און תרומה איז נישט קיין דבר הנדור, ס'איז א דבר האסור. איי וואס די חידוש איז, ווי דער רן רעדט דא אויס, און דער רן האט אויך אויסגערעדט אין דף יב, אז דער חידוש איז אז דא וואלט אפשר געווען א הוה אמינא צו זאגן, אז אפשר יא א דבר הנדור, ווייל חלה, דער מענטש איז מפריש חלה, תרומה, דער מענטש איז מפריש תרומה, איז אפשר זאל מען עס רופן א דבר הנדור? דאס איז די חידוש אז ס'איז נישט אזוי, ס'הייסט א דבר האסור, פארוואס טאקע? ווייל די סיבה פארוואס מען טאר נישט עסן תרומה, א זר טאר נישט עסן תרומה, און א זר טאר נישט עסן חלה, איז נישט אלץ דער נדר, ס'איז נישט ווייל דער מענטש האט מפריש געווען, נאר ס'איז ווייל די תורה האט געהייסן, ווי איז א ראיה? איז ווי די רן זאגט דף יב, די ראיה איז ווייל זעהסט דאך אז א כהן מעג עס יא עסן, דער מענטש האט נישט געזאגט אז איך לאז א כהן עסן און א ישראל נישט, טאמער ס'איז א דבר הנדור וואלט עס געדארפט זיין אסור אויף יעדעם, איז פון דעם אז מען זעהט אז א כהן מעג עס עסן און א ישראל נישט, איז א ראיה אז ס'איז א דבר האסור נישט קיין דבר הנדור, און דערפאר קען מען אין דעם נישט מתפיס זיין קיין נדר, פירט די משנה אויס די אלע דוגמאות זענען מותר, פשט די נדר איז נישט חל, פארוואס דארף די משנה אויספירן מותר? די משנה האט דאך אנגעהויבן ואלו מותרין, איז ווי די רן זאגט ווייל מען גייט יעצט זען בהמשך די משנה גייט יעצט ברענגען נאך דוגמאות פון מענטשן וואס זענען מתפיס א נדר אין א דבר האסור און פון דעסטוועגן איז די נדר חל מדרבנן פשט מען דארף עס מתיר זיין מדרבנן ביי א חכם און ממילא כדי נישט צו פארמישן די ערשטע חלק פון די משנה און די קומענדיגע חלק נישט צו פארמישן די דוגמאות האקט אריין די משנה מיט די ווארט מותר אז זאלסט וויסן אז פון דא און ווייטער איז דא א נייע זאך, זאגט די משנה טאקע ווייטער, האומר לאשתו, טאמער איינער זאגט פאר זיין פרוי, הרי את עלי כאימא, פשט ער אסר'ט זיין פרוי אויף זיך אזוי ווי זיין מאמע, אזוי ווי זיין מאמע איז א ערווה זי איז אסור אויף אים, די זעלבע זאך די פרוי, איז לכאורה האט ער מתפיס געווען דא א נדר אין א דבר האסור, איז לכאורה זיין פרוי מותר אויף אים, פון דעסט וועגן, זאגט די משנה, און מ'עט זען די גמרא מחלוקת אביי ורבא, רבא זאגט די משנה רעדט זיך דווקא ביי א עם הארץ, אביי זאגט אפילו ביי תלמיד חכם, אבער די רן איז דא מפרש ווי רבא און מיר גיין ווי די רן איז מפרש, מען רעדט דא פון א עם הארץ, אז ביי א עם הארץ האבן חזל קובע געווען אז טאמער ער מאכט אזא נדר ביי די פרוי, זאגט מען נישט אז די נדר איז נישט חל, נאר וואס פותחין לו פתח, ער דארף גיין צו א חכם מתיר זיין די נדר, און די חכם דארפן טרעפן א פתח, פשט ווי אזוי איז מען מתיר א נדר, ווי אזוי ארבעט עס, אדער אז מען גייט צו א חכם און מען דרוקט זיך אויס אזא חרטה אז מען האט חרטה אויף די גאנצע נדר, מען האט נישט געמיינט ס'איז געווען א שעת כעס אוי צו וואס, אדער דער חכם טרעפט א פתח, דער חכם פרעגט אויס דעם איד צו ס'איז אפשר געווען אזא סארט מצב וואס ווען דער איד ווען ער וואלט ווען געוואוסט וואס גייט זיין וואלט ער קיינמאל נישט געמאכט די נדר, און טאמער דער איד שטימט צו טאקע אז אזוי איז געווען, איז דער חכם מתיר די נדר. איז דא אויך די עם הארץ וואס האט געזאגט פאר זיין פרוי הרי את עלי כאימא, אפילו מדאורייתא איז דאס נישט קיין נדר ווייל ער האט מתפיס געווען א דבר האסור, פון דעסט וועגן פותחין לו פתח מדרבנן דארף ער גיין צו א חכם מתיר זיין די נדר, און נישט נאר דאס נאר פותחין לו פתח ממקום אחר, וואס מיינט מקום אחר? איז ווייל מיר זעהן די משנה אין דף סמך ד ברענגט דארט א שיטת חכמים אז אין פותחין לאדם בכבוד אביו ואמו, פשט ווען מען זוכט דא א פתח פאר די איד צו מתיר זיין די נדר, קען נישט די חכם פרעגן די איד אז ווען די וואלסט ווען געוויסט אז דיין טאטע און מאמע גייען זיך אזוי שעמען מיט דיך אז די מאכסט אזויפיל נדרים וואלסטו אויך געמאכט די נדר? און די איד זאגט ניין ווען איך וואלט דאס געוויסט וואלט איך נישט געמאכט דאס הייסט נישט קיין פתח מען דארף טרעפן א אנדערע פתח דארט וועט מען זעהן פארוואס איז על כל פנים דא וואלט געווען אפשר א הוה אמינא אז היות וואס די גאנצע התרת נדרים דא וואס מען דארף דא מאכן איז נאר דרבנן'דיג איז אפשר קען מען אויך פותח זיין מיט דעם בכבוד אביו ואמו אז די חכם וועט פרעגן אז ווען די וואלסט געוויסט אז דיין טאטע און מאמע וואלטן געהאט בושות וואלסטו נישט געמאכט די נדר און דאס נוצן אלס א היתר מתיר צו זיין די נדר, דא זאגט די משנה ס'איז נישט אזוי, מ'דארף א געהעריגע התרת נדרים אזוי ווי ביי אלע אנדערע נדרים, פארוואס טאקע? שלא יקל ראשו לכך, א מענטש זאל זיך נישט צוגעוואוינען, וואס שטייטש טאמער מ'רעדט פון א עם הארץ איז פשט אזוי, און לויט אביי אפילו א תלמיד חכם, ווייל א מאן און א פרוי, א מאן קען זיין צוגעוואוינט צו מאכן אזעלכע נדרים ביי די פרוי, אז ער אסר'ט און יעדע מאל ער רעגט זיך אויף אויף איר, עט ער איר אסר'ן אויף אים, און טאקע ווען מען איז מתפיס די נדר אין א דבר האסור איז עס גארנישט, אבער מאכט זיך אמאל אז מען וועט מתפיס זיין אין א דבר הנדור און מען וועט אויך דארט מיקל זיין, איז כדי דאס זאל נישט געשען האבן חזל קובע געווען אז טאמער א מאן זאגט פאר'ן פרוי הרי את עלי כאימא נעמט מען עס אן כאילו ס'איז א נדר, און ער דארף פותח זיין א פתח ער דארף מתיר זיין די נדר ביי א חכם, זאגט די הייליגע גמרא, מיר האבן געזען די משנה, די ערשטע דוגמא וואס די משנה האט געברענגט פון א נדר וואס איז נישט חל, איז אז ווען איינער זאגט פארן חבר חולין שאוכל לך, האט די משנה געזאגט מותר, ס'איז נישט קיין נדר, איז די גמרא מוטשעט זיך טאקע וואס איז די חידוש פון די משנה, זאגט טאקע די גמרא, טעמא דאמר חולין שאוכל לך, הא אמר לחולין שאוכל לך משמע לא לחולין ליהוי, אלא קרבן, פשט די גמרא פארשטייט אז לכאורה די חידוש אז די משנה וויל אונז ארויסברענגען א חידוש וואס מען האט שוין בעצם געזען אז טאמער איינער זאגט חולין שאוכל לך דאס אוודאי נישט קיין נדר אבער טאמער איינער זאגט לחולין שאוכל לך דעמאלטס לחולין איז פשט לא חולין וואס מיינט לא חולין וואס איז די פארקערט פון חולין א קרבן דאס אוודאי יא א נדר דאס איז די חידוש פון די משנה אבער אויב אזוי פרעגט די גמרא מני מתניתין ווי וועם גייט אונזער משנה אי ר' מאיר עסטו וועלן זאגן אונזער משנה איז כשיטת ר' מאיר קען נישט זיין ווייל הא לית ליה מכלל לאו אתה שומע הן אונז האבן דאך געזען ר' מאיר האלט נישט מכלל לאו אתה שומע הן, און ממילא לויט ר' מאיר ווען א מענטש זאגט לא חולין קענסטו נישט אליין מדייק זיין וואס די פארקערט פון חולין, א קרבן. ס'ארבעט נישט אזוי, דו דארפסט צוקומען צו מכלל לאו אתה שומע הן, און ר' מאיר האלט מ'זאגט עס נישט, ואלא ר' יהודה, נאר וואס דען, אונזער משנה גייט כשיטת ר' יהודה, אבער אויב אזוי, היינו רישא, וואס איז ווייטער די חידוש פון די משנה? דאס אז לויט רבי יהודה לחולין שאוכל לך איז א גוטע לשון, האבן מיר שוין געזען אין די פריערדיגע משנות, איז וואס איז די חידוש פון אונזער משנה? און ווי דער ר"ן לייגט צו, אז גאנץ גוט, טאמער מען וועט איינזעצן אונזער משנה כשיטת ר' מאיר, דעמאלטס איז אוודאי דא א חידוש ביי אונזער משנה, די חידוש איז, אז אפילו ר' מאיר וואס ר' מאיר האלט מען זאגט נישט מכלל לאו אתה שומע הן, וואלט איך אפשר געזאגט אז דאס איז נאר ביי א תנאי, אז ביי א תנאי דארף מען א תנאי כפול, און מען זאגט נישט מכלל לאו אתה שומע הן מען לערנט עס ארויס פון די תנאי בני גד ובני ראובן אזוי ווי מען האט געזען אבער ווען א מענטש זאגט לחולין לא חולין וואס דאס פארשטייט יעדער אז אוודאי מיינט ער נאר וואס דען א קרבן דא איז אפשר רבי מאיר מודה אזוי וואלט איך אפשר געזאגט איז דאס וואלט אוודאי געווען א חידוש אבער יעצט אז למעשה זאגט מען אז רבי מאיר האלט נישט אזוי פשט אז אונז נעמען אן אז אוודאי ווען רבי מאיר זאגט אז מען זאגט נישט מכלל לאו אתה שומע הן מיינט מען זאגט עס קיינמאל נישט און מען זאגט אפילו נישט לחולין מיינט לקרבן, אויב אזוי אז אונזער משנה גייט טאקע ווי רבי יהודה, איז וואס די חידוש? מ'האט שוין געזען די דין לויט רבי יהודה אז לחולין שאוכל לך איז א גוטע לשון, ענפערט טאקע די גמרא, איידי דקתני כבשר חזיר כעבודת כוכבים, להכי קתני חולין, אז ס'איז טאקע נישט קיין חידוש נאר די משנה רעכנט אויס כל מיני ציורים, רעכנט שוין אויך די משנה אויס די ציור. רבינא אמר, רבינא וויל זאגן אן אנדערע תירוץ, למעשה וועט עס די גמרא אפפרעגן, זאגט רבינא, הכי קתני, ואלו מותרין כחולין, כבשר חזיר כעבודת כוכבים, פשט אזוי, ס'וואלט ווען אפשר געווען א הוה אמינא אז ווען א מענטש זאגט כבשר חזיר כעבודת כוכבים א מענטש איז מתפיס א נדר אין א דבר האסור, איז אפילו טאקע מדאורייתא איז נישט קיין נדר, אבער אפשר מדרבנן זאל זיין א נדר, דערפאר הייבט אן די משנה מיט א פשוט'ע ציור פון חולין שאוכל לך, וואס דאס אזא מין פשוט'ע ציור ס'איז אזוי מין נישט קיין לשון הנדר, אז דאס פארשטייט יעדער אז אפילו מדרבנן איז אויך נישט קיין נדר, איז דאס זאגט די משנה זאלסטו וויסן אז אלע ציורים, זענען אזוי ווי די ציור, אזוי ווי חולין שאוכל לך איז נישט קיין נדר אפילו מדרבנן, מען דארף עס אינגאנצן נישט מתיר זיין, די זעלבע זאך כבשר חזיר כעבודת כוכבים, און אלע אנדערע דוגמאות פון די משנה דארף מען אויך נישט מתיר זיין אפילו מדרבנן, אבער, פרעגט אבער די גמרא, ואי לא תנא חולין, הוה אמינא בעי שאלה, פארדעם זאגט די גמרא פארדעם דארף די משנה זאגן חולין שאוכל לך, איך דארף נישט די חולין שאוכל לך פארדעם, ווייל מען קען דאס מדייק זיין פון די סיפא, ומי איכא לאסוקי על דעתא הכי, הא מדקתני סיפא, פשט אז ס'שטייט אין די סיפא, האומר לאשתו הרי את עלי כאימא פותחין לו פתח ממקום אחר, מכלל דרישא לא בעיא שאלה, פשט אז מ'טרעפט אין די סיפא אז דווקא ווען א מענטש זאגט פאר די פרוי הרי את עלי כאימא דארט זאגט מען מדרבנן דארף מען מתיר זיין, קען איך אליין מדייק זיין אז אלע ציורים פון די רישא איז נישט אזוי, איז ווייטער וואס דארף איך די ערשטע ציור פון די משנה חולין שאוכל לך, אלא מחוורתא, נאר וואס דען זאגט טאקע די גמרא ווי די פריערדיגע תירוץ אוודאי בעסער, אז חולין ממילא נסבה, אז דרך אגב האט מען דאס דערמאנט, טאקע עס איז נישט דא קיין חידוש פון די ציור אין די משנה, פרעגט איצט די גמרא, מנא הני מילי, פון ווי ווייסט מען טאקע אז איינער וואס איז מתפיס א נדר אין א דבר האסור איז דער נדר נישט חל, און ווי די מפרשים זענען מסביר אזוי איז משמע פון די ר"ן אז די שאלה פון די גמרא איז גאר שטארק, ווייל לכאורה פארוואס טאקע זאל אזא סארט לשון נישט חל זיין? א מענטש וואס זאגט אויף עפעס א חפץ דבר זה אסור עלי, איז אוודאי עס א גוטע לשון, איז פארוואס ווען א מענטש איז מתפיס אין א דבר אסור, פלוצלינג זאגסטו מיר אז עס איז נישט קיין גוטע לשון, נישט קיין גוטע נדר? וואס איז די סברה? ענטפערט די גמרא, מען לערנט עס ארויס פון א פסוק, אמר קרא, שטייט אין פסוק איש כי ידור נדר לה' עד שידור בדבר הנדור, פון די געדאפלטע לשון כי ידור נדר דרש'נט מען אז מען דארף נודר זיין בדבר הנדור, און ווי דער ר"ן לייגט דא צו א ביאור, אז בעצם די דין אז א מענטש קען מתפיס זיין א דבר הנדור, אויף דעם דארף מען נישט קיין פסוק, פארוואס? ווייל ווען א מענטש זאגט דבר זה עלי כקרבן, אפילו טאקע ער האט נישט געזאגט אסור עלי כקרבן, ער האט נישט געזאגט די ווארט אסור, אבער ווי נישט ווי, ס'איז גאנץ קלאר וואס ער וויל דא טון, ער וויל אסר'ן די זאך אויף זיך ווי א קרבן, איז אלס די דין פון ידות נדרים איז אוודאי אזא נדר חל, איז מען דארף נישט א פסוק אויף דעם, נאר וואס דען? צו וואס קומט די פסוק איש כי ידור נדר לה' וואס איז די געדאפלטע לשון כי ידור נדר? אוודאי קומט דא די פסוק עפעס ממעט זיין, ס'קומט ממעט זיין ס'איז א שפעציעלע לימוד, ס'קומט ממעט זיין אז מ'קען נישט מתפיס זיין א נדר אין א דבר האסור, ווייל די סברה וואלט אוודאי געזאגט אז יא, איז האמער א מיעוט פון א פסוק, איי פרעגט אבער די גמרא וויאזוי קענסטו אזוי זאגן, אי הכי אפילו בדבר האסור נמי, דהא כתיב לאסור איסור על נפשו, ווי נישט ווי שטייט לאסור איסור אויך א געדאפלטע לשון, וואס דא קען מען לכאורה מרבה זיין אז א דבר האסור קען מען יא מתפיס זיין אין דעם א נדר, זאגט די גמרא ניין, לאסור איסור קענסט נישט מרבה זיין גארנישט ווייל כ'דארף עס אויף א צווייטע לימוד, לאסור איסור מיבעי ליה לכדתניא, איזהו איסור האמור בתורה וכו', מ'האט געזען די ברייתא דף י"ב, איזהו איסור האמור בתורה, און די ברייתא רעכנט דארט אויס א ציור אז אמר הריני שלא אוכל בשר ושלא אשתה יין כיום שמת בו אביו אז דאס הייסט אויך א נדר, און ווי דער ר"ן רעדט דא אויס וואס די חידוש, די חידוש איז אז ס'וואלט געווען א הווא אמינא צו זאגן אז ווען א מענטש איז מתפיס א נדר אין א דבר הנדור, דארף עס זיין אין א דבר הנדור וואס איז א דבר הנדור פאר יעדעם, ווי א קרבן, א קרבן איז אסור אויף יעדעם, וואס אבער טאמער א מענטש איז מתפיס א נדר אין א פריוואטע נדר, וואלט געווען א הווא אמינא אז מען קען דאס נישט טון, ס'הייסט לאמיר זאגן א מענטש מאכט א נדר זונטאג אז ער גייט נישט עסן עפעס א עפל, און מאנטאג איז ער מתפיס א נדר אין די נדר, אפשר דאס הייסט נישט מתפיס געווען א דבר הנדור, דאס איז די חידוש פון יענע ברייתא און דאס איז די חידוש וואס מען לערנט ארויס פון לאסור איסור אז ס'איז נישט אזוי. און ממילא אז לאסור איסר איז נישט איבעריג, קענסטו נישט מרבה זיין פון לאסור איסר אז מען קען מתפיס זיין א דבר האסור, און ממילא קומט אויס אז איש כי ידור נדר קומט טאקע ממעט זיין א דבר האסור אז מען קען נישט מתפיס זיין א נדר אין א דבר האסור. איי פרעגט די ר"ן מהיכי תיתי, אפשר זאג פארקערט, זאג אז אין א פריוואטע נדר קען מען נישט מתפיס זיין, אין א דבר האסור קען מען יא מתפיס זיין, מהיכי תיתי אז פון לאסור איסר קומט מרבה זיין דווקא אז מען קען מתפיס זיין אפילו אין א פריוואטע נדר אויכעט, זאגט די ר"ן ווייל אזוי איז מסתבר, פשט, ס'נישט מסתבר אז א מענטש זאל קענען מתפיס זיין א נדר אין א דבר האסור, פארוואס? ווייל וואס פשט ביסט מתפיס א נדר אין א דבר האסור? דו זאגסט אויף עפעס א שטיקל ברויט אז די ברויט זאל זיין אסור אויף מיר, אזוי ווי חזיר, וויאזוי נעמסטו א ברויט און מאכסט פון דעם חזיר? ס'איז נישט קיין חזיר, חזיר האט די תורה גע'אסר'ט, און די ברויט נישט, און ממילא איז נישט מסתבר אז א מענטש זאל קענען טון אזא זאך, מה שאין כן ביי א דבר הנדור, א דבר הנדור איז אויך אסור אלס א מענטש, פשט האט עס מתפיס געווען א נדר אין א צווייטע זאך וואס אויך אויף יענץ איז דא א נדר, דאס איז אוודאי מער מסתבר, און ממילא סאך מער מסתבר צו מרבה זיין פון לאסור איסר אז מען קען מתפיס זיין א נדר אין א פּריוואטע נדר, ווי איידער מרבה זיין אז א מענטש קען מתפיס זיין א נדר אין א דבר האסור. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזען די משנה, האומר לאשתו הרי את עלי כאימא וכו', האט מען געזען אז דארט א ספּעציעלע דין אז מדרבנן דארף מען מתיר זיין די נדר, פרעגט די גמרא, ורמינהי, א סתירה פון די משנה אויף א ברייתא, שטייט אין די ברייתא הרי את עלי כבשר אימא, טאמער א מאן זאגט פאר זיין פרוי אז דו ביסט אסור אויף מיר ווי די פלייש פון מיין מאמע, אויך די זעלבע נקודה, אז ביסט אסור אויף מיר אזוי ווי מיין מאמע, אדער כבשר אחותי, אזוי ווי מיין שוועסטער, אדער כערלה, ככלאי הכרם, ס'איז אלע מיני זאכן, ס'איז דברים אסורים, ס'איז נישט קיין דבר הנדור, איז ביי די אלע ציורים, לא אמר כלום. לא אמר כלום איז משמע האט גארנישט געזאגט און מ'דארף עס נישט מתיר זיין, איז וויאזוי שטייט ביי אונזער משנה אז ביי אזא ציור דארף מען יא מתיר זיין די נדר מדרבנן? ענטפערט די גמרא, אמר אביי לא אמר כלום מדאורייתא וצריך שאלה מדרבנן, פשט, אין הכי נמי לא אמר כלום מיינט נישט מ'דארף נישט מתיר זיין, ס'מיינט מדאורייתא לא אמר כלום, אבער מדרבנן דארף מען אוודאי מתיר זיין אזא סארט נדר, קומט אויס לויט אביי אז די דין איז געזאגט געווארן סיי ביי תלמידי חכמים און סיי ביי עם הארצים ס'האט נישט צו טון מיט א עם הארץ נאר יעדער איינער וואס מאכט אזא סארט נדר מיטן פרוי דארף מדרבנן מתיר זיין די נדר רבא אמר רבא זאגט ניין הא בתלמידי חכמים הא בעם הארץ פשט וואס שטייט אין די ברייתא לא אמר כלום מיינט אוודאי מען דארף נישט מתיר זיין אבער די ברייתא רעדט טאקע פון תלמידי חכמים מה שאין כן ביי אונזער משנה רעדט זיך פון עם הארץ, וואס ביי עם הארץ דארף מען אלעמאל חושש זיין אז עט מיקל ראש זיין ביי אנדערע נדרים, און עט צוקומען צו מאכן א נדר מתפיס זיין א נדר א דבר הנדור און נכשל ווערן, און דערפאר, ביי עם הארצים האט מען גוזר געווען אז זיי דארפן מתיר זיין אזא סארט נדר, ברענגט די גמרא א ראיה, נאך א פלאץ, וואס מען זעט אזא סארט ענין, אזא סארט מושג, אז ביי עם הארצים האט מען גוזר געווען אז זיי דארפן מתיר זיין א נדר ביי חכם, והתניא, אזוי ווי מ'האט געלערנט אין א ברייתא, הנודר בתורה, נודר מיינט נישט געמאכט א נדר, דא דא מיינט עס געמאכט א שבועה, פשט ס'געווען א תורה, און ער האט געשוואוירן פארן תורה בזאת התורה, אז ער גייט טון אזוי און אזוי, אדער גייט נישט טון אזוי און אזוי. לא אמר כלום זאגט די ברייתא, איז די שבועה נישט חל. מ'וועט זען די ברייתא באריכות עמוד בית. על כל פנים ואמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט אויף די ברייתא, וצריך שאלה לחכם, ס'טייטש אפילו טאקע איז די שבועה נישט חל, פונדעסטוועגן, חכמים האבן מחמיר געווען אז מען דארף יא גיין מתיר זיין די שבועה ביי א חכם, פארוואס ווייל ווי מ'עט זעהן ס'דא געוויסע אופנים וואס די שבועה איז יא חל, און כדי מ'זאל זיך נישט פארמישן חלילה האט מען אלעמאל גוזר געווען אז מען דארף א שאלת חכם, ואמר ר' נחמן, זאגט ר' נחמן אויף די ר' יוחנן, ותלמיד חכם אינו צריך שאלה, פשט זאלסט נישט מיינען אז ר' יוחנן האט מפרש געווען דא צריך שאלת חכם אין דעם ברייתא, ניין, די ברייתא וואס שטייט הנודר בתורה לא אמר כלום, רעדט פון א תלמיד חכם, און א תלמיד חכם דארף טאקע גארנישט מאכן, ווייל ביי א תלמיד חכם האט מען נישט גוזר געווען, נאר וואס זאגט רבי יוחנן אז אן עם הארץ דארף א שאלה לחכם, און ממילא זעהן מיר דא אויך דעם מושג אז ווען ס'שטייט ערגעץ לא אמר כלום, קען זיין אז ס'גייט ארויף אויף א תלמיד חכם, נישט אויף עם הארץ, און די זעלבע זאך קען מען אויך מפרש זיין די ברייתא וואס מ'האט פריערט געזעהן אז הרי את עלי כבשר אימא, און די ברייתא פירט אויס לא אמר כלום, קען מען זאגן אז די ברייתא רעדט זיך ביי א תלמיד חכם אזוי ווי רבא האט געזאגט, אבער אונזער משנה רעדט זיך ביי עם הארץ, און עם הארץ דארף טאקע מתיר זיין זיין נדר. זאגט יעצט די גמרא, תניא די גמרא ברענגט יעצט די ברייתא באריכות, מ'האבן געלערנט אין א ברייתא, הנודר בתורה לא אמר כלום, איינער וואס שווערט אין א ספר תורה, פשט ס'איז געווען א תורה פאר אים א ספר תורה, און ער זאגט בזאת התורה אז איך גיי טון אזוי און אזוי, איז לא אמר כלום, דארף נישט מקיים זיין די שבועה, פארוואס? ווייל תורה מיינט נישט דווקא דאס וואס שטייט אין די תורה, תורה קען אויך מיינען די פארמעט די קלף פון די תורה, איז איינער וואס שווערט אין די קלף פון א ספר תורה האט ער גארנישט געזאגט און ממילא איז די שבועה נישט חל, וואס איז אבער טאמער א מענטש זאגט במה שכתוב בה, ער מאכט א שבועה במה שכתוב בתורה אז איך גיי טון אזוי און אזוי, דא איז דבריו קיימים, דא איז די שבועה חל, פארוואס? ווייל א שבועה קען מען מאכן אויף צוויי אופנים, אדער מען זאגט קלאר א לשון שבועה, ער מאכט ער זאגט אני נשבע כך וכך וכך, אדער מען זאגט דעם אייבערשטנ'ס נאמען בשם אז מען גייט טון אזוי און אזוי און אזוי, איז דא ברגע וואס א מענטש זאגט במה שכתוב בה, די ווערטער וואס שטייט אין די תורה, איז אין די תורה שטייט דאך די אלע אזכרות די אלע נעמען די די די די שמות שטייט די אייבערשטער'ס נאמען נאכאמאל און נאכאמאל, איז זאגט מען אז אוודאי האט ער געמיינט דא צו שווערן אין דעם אייבערשטער'ס נאמען, און ממילא איז די שבועה חל, ווייטער זאגט די ברייתא בה, ובמה שכתוב בה, וואס איז טאמער א מענטש זאגט ביידע, סיי בה, אינעם תורה, און סיי במה שכתוב בה, וואס שטייט אין די תורה, זאגט די ברייתא דבריו קיימין, איז אוודאי אוודאי אז די שבועה איז חל. פרעגט די גמרא, וואס איז די איבעריגע ציור וואס די ברייתא ווארפט דא אריין, קתני במה שכתוב בה דבריו קיימין, בה ובמה שכתוב בה צריך למימר, נאכדעם וואס די ברייתא זאגט אז מען מאכט א שבועה במה שכתוב בה, אין די ווערטער פון די תורה, האט מען געזען אז היות עס שטייט דארט די אייבערשטער'ס נאמען, איז די שבועה חל. איז כל שכן ווען א מענטש זאגט בה ומה שכתוב בה, אוודאי און אוודאי די שבועה חל, פשט, פארוואס זאל עס זיין ערגער ווייל ער האט אריינגערוקט א בה, ווייל ער האט אויך דערמאנט די פארמעט פון די תורה מאכט עס עפעס ערגער? איז עס נישט מסתבר, ענטפערט די גמרא, אמר ר' נחמן לא קשיא הא דמחתא אורייתא אארעא הא דנקיט לה בידיה, פשט, ס'ווענדט זיך וואו די תורה, טאמער די תורה ליגט אויף די ערד, ס'מיינט נישט אויף די ערד, אז מ'טאר דאך נישט לייגן א תורה אויף די ערד, ס'רעדט זיך אז די תורה ליגט נישט אין די הענט, ס'ליגט אויף א בימה, דעמאלט זאגט ר' נחמן אפילו דער מענטש זאגט במה שכתוב בה, איז די שבועה אויך נישט קיין שבועה, נאר טאמער מען זאגט בה ובמה שכתוב בה, נאר דעמאלטס איז עס א שבועה, מה שאין כן ווען מען האלט עס אין די הענט, דעמאלטס מה שכתוב בה אליין איז גענוג, און ר' נחמן איז מסביר, מחתא על ארעא דעתיה אגווילי, נקט לה בידיה דעתיה על האזכרות שבה, פשט אזוי, ווען א מענטש האלט נישט קיין תורה און די תורה ליגט אויף א בימה, דעמאלטס, דער מענטש שפירט זיך נישט באקוועם זאגן בה, וואס מיינט בה? דו האלטסט דאך גארנישט, בה איז ווען מען האלט עפעס, מיינט עפעס, אבער אז מען האלט גארנישט און ס'ליגט אויף א בימה א תורה בה מיינט גארנישט, פארדעם זאגט דער מענטש במה שכתוב בה, נישט ווייל במה שכתוב בה מיינט, די ווערטער, מה שכתוב בה מוז נישט מיינען ווערטער, במה שכתוב בה קען אוודאי מיינען פארמעט אויך. איי וויאזוי איז עס טייטש במה שכתוב בה? ס'איז טייטש די פארמעט וואס אין די פארמעט שטייט די תורה, שטייט די ווערטער. איז ווילאנג די מענטש האלט נישט די תורה, איז במה שכתוב בה מיינט גארנישט, מה שכתוב בה מיינט נאכאלץ פארמעט. נאר טאמער ער וועט זאגן בה ובמה שכתוב בה, דעמאלטס ווייס איך אז ער מיינט די ווערטער, ווייל דעמאלטס מוז איך טייטשן בה מיינט די פארמעט, און וואס מיינט מה שכתוב בה? אוודאי און אוודאי מיינט עס די ווערטער. איז פשט די סיפא פון די ברייתא וואס ס'שטייט בה ומה שכתוב בה דבריו קיימין, רעדט זיך אז די תורה ליגט נישט אין די הענט, וואס דארט טאקע די איינציגסטע וועג וואס א שבועה וועט חל זיין איז טאמער די מענטש זאגט בה ובמה שכתוב בה, מה שאין כן ווען א מענטש האלט די תורה אין די הענט און ער זאגט במה שכתוב בה, דארט אוודאי מיינט ער די ווערטער, פארוואס? ווייל טאמער וואלט געמיינט די פארמעט וואלט ער געקענט זאגן בה און יעדער וואלט פארשטאנען וואס די בה מיינט ווייל ער האלט דאך די תורה אין די הענט, איז אז ער האט געזאגט מה שכתוב בה אליין און ער האלט די תורה, אוודאי גייט עס ארויף אויף די ווערטער, דעמאלטס איז די שבועה חל, דאס איז איין תירוץ, צו פארענטפערן די ברייתא נאכאמאל, קומט אויס אויב אזוי אז במה שכתוב בה אליין איז א גוטע לשון טאמער מען האלט די תורה, אבער טאמער מען האלט נישט די תורה איז מה שכתוב בה אליין נישט גענוג, נאר מען דארף זאגן בה ובמה שכתוב בה, ואיבעית אימא. נאך א תירוץ זאגט די גמרא, אז אוודאי רעדט זיך די ברייתא דמחתא על ארעא, אז די תורה ליגט נישט אין די הענט, און אפילו הכי האלט די ברייתא והא קא משמע לן דאף על גב דמחתא על ארעא כיון דאמר במה שכתוב בה מהני, פשט מה שכתוב בה גייט אוודאי ארויף אויף די ווערטער אפילו די תורה איז נישט אין די הענט, דאס אליין איז אוודאי גענוג. אויב אזוי, פארוואס פירט אויס די ברייתא אז מען דארף זאגן בה ובמה שכתוב בה? נישט ווייל מען דארף טאקע זאגן ביידע, נאר וזו ואין צריך לומר זו קתני. פשט, קודם זאגט די ברייתא א גרעסערע חידוש, אז מה שכתוב בה אליין איז גענוג, און שפעטער זאגט די ברייתא ואין צריך לומר, פארשטייט זיך אוודאי און אוודאי ווען א מענטש זאגט בה ומה שכתוב בה, אוואדע און אוואדע דאס איז א גוטע לשון. למעשה, דער ר"ן זאגט דא א אנדערע קנייטש, אביסל א אנדערע נקודה, דער רש"ש זאגט אז דער ר"ן האט געהאט א אנדערע גירסא, און דער ר"ן איז מסביר אז די דריטע ציור, די בה ובמה שכתוב בה, דאס קומט אונז מגלה זיין אז די צווייטע ציור רעדט זיך אז די תורה איז נישט אין די הענט. פשט אזוי, אז די ברייתא זאגט בה ובמה שכתוב בה דבריו קיימין, מוז אוודאי זיין אז דער דין איז אויך געזאגט געווארן ווען די תורה איז נישט אין די הענט, ווייל אפילו לויט דער פריערדיגער תירוץ האט מען געזען אז אפילו די תורה איז נישט אין די הענט בה ובמה שכתוב בה איז אוודאי א גוטע לשון שבועה, און ממילא דער דריטער ציור קומט אונז מגלה זיין אז די ברייתא, די גאנצע ברייתא רעדט זיך ביי אן אופן וואס די תורה איז נישט אין די הענט, און פון דעסטוועגן זאגט דער צווייטער ציור אז מה שכתוב בה אליין איז גענוג, על כל פנים דאס די צווייטע תירוץ, א דריטע תירוץ זאגט די גמרא, ואי בעית אימא, כולה מציעתא נמי דנקיט ליה בידיה, און דער ר"ן איז נישט גורס די ווערטער, און ס'איז טאקע משמע אין אלע ראשונים אז מ'איז נישט גורס די ווערטער, נאר וואס והא קא משמע לן, כיון דנקיט ליה בידיה, אף על גב דלא אמר אלא בה, כמאן דאמר במה שכתוב בה דמי. פשט אזוי, די ערשטע ציור פון די ברייתא זאגט די ברייתא אז ווען די תורה ליגט נישט אין די הענט, און מ'זאגט בה, האט מען גארנישט געזאגט ווייל בה גייט ארויף אויף די פארמעט. די צווייטע ציור זאגט די ברייתא אז טאמער די תורה ליגט נישט אין די הענט און מ'זאגט במה שכתוב בה, אוודאי איז דאס יא א גוטע לשון ווייל דאס גייט ארויף אויף די ווערטער, עס גייט ארויף אויף די שמות. די דריטע ציור זאגט די ברייתא אז טאמער מ'האלט די תורה אין די הענט דעמאלטס איז אפילו בה אליין גענוג, בה איז גייט אויך ארויף אויף די ווערטער אויף די שמות. און דאס זאגט די ברייתא בה ובמה שכתוב בה וואס טייטש בה ווען מ'האלט די תורה אין די הענט איז אזוי ווי מ'האט געזאגט במה שכתוב בה, איז פארדעם איז עס א גוטע שבועה.